ברוכים הבאים בשם השם אלע לערערינס פון בית פייגא בפרט און פון די גאנצע וועלט פון די גאנצע וועלט דער רבי האט געזאגט ס'איז דא א פייגל וואס לייגט זייער אסאך אייער ס'איז נישט דא קיין פלאץ אין די נעסט פאר די סאך אייער שטילערהייט גייט די פייגל און לייגט אריין די אייער אין אנדערע נעסטן. און די אנדערע פייגלעך זיי מיינען אז ס'איז זייערע אייער, זיי זיצן אויף דעם און זיי האדעווען עס אויף, און שפעטער ווען זיי ווערן גרויס געבט די מאמע אזא פייף און אלע פייגלעך קומען צו פליען. דער רבי האט געזאגט לגבי די ענין פון ברסלב אז אין אלע מוסדות איז דא פייגלעך וואס ס'איז סיי מחנכים, מלמדים, מחנכות'ן, לערערינס, וואס ס'איז דעם רבינ'ס אייער. און מען לייגט אריין אין די קינדער אמונה, מען לייגט אריין אין די קינדער התחזקות, די שיעורים זענען בפרטיות פאר אונזערע לערערינס אבער דאס איז פאר יעדן איינעם, דאס איז פאר יעדן איינעם. טייערע טייערע טייערע לערערינס, טייערע מחנכות מחנכים, ס'איז אלץ, מען רעדט פאר די מלמדים איז אויך נוגע פאר בית פייגא, מען רעדט פאר בית פייגא איז אויך נוגע פאר די תלמוד תורה. אבער יעצט איז אזא וועג פון מ'רעדט צו צו בית פייגא ס'איז נישט דא אזא זאך א קינד וואס איז שלעכט נישט דא אזא זאך א קינד וואס איז שלעכט אויב א לערערין שרייבט זיך אויף אויף די ליסטע פון די קינדער א סימן שלעכט.

דארף די לערערין עפעס זייער זייער וויכטיג הילף, די לערערין דארף גיין התבודדות, די טיטשער דארף גיין התבודדות, הייליגער באשעפער איך קוק אויף, איך קוק אויף איינע פון מיינע קינדער שלעכט, זייער שרעקעדיג, וואס יא? ס'איז דא א שווערע נאטור, א גרינגע נאטור, וואס איז דא?

וואס פאלגט נישט, וויינען פאר די שעפעלע וואס פאלגט נישט. עפעס ליגט אונטער די נישט פאלגן. עפעס די נאטור, שווערע נאטור, אנדערע סארט נאטור געבוירן. אפשר קומט עס פון א שטוב וואס עס טוט זיך אין שטוב א בהלה. ס'דא פרויען וואס זיי קענען מאכן גוט די שפיל. אוי קענען זיי מאכן גוט די שפיל אינדרויסן, א שפיל אלע מיינען אז דאס איז א חשוב'ע משפחה און די קינדער ליידן אינדערהיים. שעפעלע. אוי שעפע שעפעלע שעפע שעפעלע שעפע שעפעלע. ס'איז דא א שיינע ניגון ארויסגעקומען שעפעלע שעפעלע. שעפעלע א קינד, מען ווארפט אים ארויף אויפן באס, וואס האט זיך אפגעטון אין שטוב, אונטער די פארמאכטע טיר, אונטער די פארמאכטע שטוב, ווייסט קיינער נישט נאר דער אייבישטער, און די קינד קומט אין שולע, און די קינד איז צופארן, און די קינד האט נישט קיין מח, איך מיין נישט אז ס'מיינט אז מען דארף נישט פאלגן, קינדער דארפן פאלגן, און קינדער דארף מען אויסלערנען דרך ארץ, אבער וויאזוי קוק איך אן דעם קינד? וויאזוי קוק איך אן דעם קינד? דו מאכסט אין די זייט שיען, שיען, שלעכט. לייג אין די זייט א היי, הארץ. לייג אין די זייט שיען, שעפעלע. לייג אין די זייט א ניען, נעבעך, לייג אין די זייט א א. שלעכט? נישטא אזא זאך שלעכט. נישטא אזא זאך שלעכט. בעט ענק טייערע בית פייגא לערערינס. כ'האב געהערט א ווארט פון מיין מאמע, און ס'גייט נישט ארויס פון קאפ. מאמע זאגט מיר זי האט געזען אזא צעטל אמאל אויפן וואנט. אין ענגליש. איך קען נישט ענגליש. איך קען זאגן אין ענגליש צונעם לאכן. אין האנדערט יערס אראונד, נישט אראונד. אין האנדערט יערס פראם נאו, איטס נאט גאנא מעטער יור דרעס. קיצער איך זאג אין אידיש, אין הונדערט יאר ארום גייט קיינער נישט געדענקען דיין פנים, ווי שווער ס'האסט זיך געמאכט פאר די קומסט אין שולע, דיינע אויגן ברעמען, די האסט אויסגעציפט דיינע הארעלעך. און דאן קיינער גייט עס נישט געדענקען אונז גיימער אלע אונז גיימער אלע אוועק געלייגט א פלאץ פאר אונז מ' לייגט אוועק א מענטש לייגט אריין א צווייגעלע אין די אין די הענט אז משיח וועט קומען זאל קענען אויפגראבן קענען ארויף אין תחיית המתים אין האנדערט יערס פראם נאו נאו איטס נאט גאנע מעטער יור פעיס האו פּריטי, און האַו פּיטי, פּיטי מיינט רחמנות, דו שטעלסט אַהן וויפיל ווי שיין און ווי רחמנות'דיג און ווי האַו סקיני און האַו פעט און האַו נישט איין זאַך וועט מען געדענקען אין הונדערט יאָר אַרום. וואָס האָסטו געגעבן פאַר אַ צווייטע אידיש קינד? אוי די מאמע פון דעם פון דעם מעמבער געהאט אזא טשיל אאו איך בין ביזי א גאנצע צייט מיין רעקל שטימט מיין היט שטימט מיין פיי איז צוזאם גענומען מיין גלעזער וויש איך א גאנצע צייט אין הונדערט יאר ארום גייט קיינער נישט געדענקען צו איך האב געהאט א פינטל אויף די גלעזער וואס האסטו געטון פאר א צווייטע איד. ס'איז געקומען אין דיין קלאס א נעבעכדיגע מיידל מיט אויליגע האר, מיט צעקניפטע האר, מיט לעכער אין די טייץ, און ס'איז פארדרייט, און כ'קען נישט, כ'קען נישט קוקן אויף איר, און איך האב אכטונג געגעבן, כ'האב געשריבן א שי"ן אין די זייט, שעפעלע, כ'האב געשריבן א למ"ד אין די זייט, לעמעלע, כ'האב געשריבן אין די זייט א הארץ, נשמה'לע. בעטינג, בעיקר ביי די ביי די לערערינס איז עס מער, ס'איז דא אויך מלמדים וואס זענען אזוי ווי פרויען, מען קוקט ווער ס'האט א שיינע העמד, אבער ס'איז נישט אזוי שטארק, ס'איז נישט אזוי שטארק, ס'איז דא אמאל ביי, ס'איז דא אמאל פרויען ווי מענער קאפ, און ס'איז דא אמאל מענער ווי פרויען קאפ, אבער בדרך כלל ביי די מלמדים קוקט מען נישט אזוי ווייט ווער ס'קומט מיט די שיינע העמד מיט א לעיבל.

געלערנט תורה, מען האט אים אונטערגעשטעלט א נסיון פון הימל אליהו הנביא קומט האט זיך פארשטעלט מיט א מיעסע פנים, זאגט שלום עליכם רבי, איך פארצייל די גמרא, נישט חס ושלום צו צו מאכן צדיקים אראפ ארויף, איך פארצייל די גמרא, רבי אלעזר בן רבי שמעון זאגט אים, פון וואו קומסטו? דיין שטאט פון וואו דו קומסט אלע מענטשן זענען אזוי מיעס ווי דיר? איך געב דיר נישט קיין שלום ביסט א מיעסע מענטש. אז דו ווייסט נישט, מ'דארף גיין צו די וואס האט מיך באשאפן און אריין געבן א קאמפלעינט אז איך בין א מיסע מענטש, איך מיין איך האב דאך נישט געפיקט מיין פנים, צו די אוי האט ער זיך געכאפט ס'איז איבערגעצויגן די שטריקל, זאגט ער אים ביסט מיר מוחל? זאגט ער ניין כ'בין נישט מוחל, גיי צו די באשעפער וואס האט מיך באשאפן און זאג אים האסט באשאפן א מיסע מענטש, וואס טשעפעסטו מיך, איך בין דאך א פראדוקט פונעם אייבערשטן, אפשר דאך ביסט מיר מוחל? נישט מוחל. בקיצור זיי וואקן זיי וואקן מיט צוזאמען א גאנצע וועג אינמיטן זעהט מען קול רינה וישועה באהלי צדיקים דער רבי זאל לעבן א מזל טוב אלע חסידים רופט זיך אן דער דער מיעסער מענטש געווען אליהו הנביא איז געווען פארשטעלט פאר וועם זינגט מען קול רינה וואס הייסט פאר דער דער רבי וואס וואקט אייך נאך ער האט מיר א גאנצע וועג נאכגעוואקט און געבעט איך בעט דיך זיי מיך מוחל און געוויינט זאגט ער. אויב איז ער א רעבע זאל נישט זיין נאך אזעלכע רעבעס ביי כלל ישראל. וואס איז געשעהן? נו! זאגט אים ער, איך געב אים שלום, ער וויל מיר נישט געבן שלום? איך זאג אים גוט מארגן, ער געט מיך א עטיטוד. א מיידל קומט אין שולע, וואקט דורך די טיטשער, די טיטשער קוקט נישט אויף מיך. איך וויל נישט זיין אזעלכע רעבעס. בקיצור האט פארציילט די גאנצע מעשה. האט אים געבעטן זיי אים מוחל, ער איז א גרויסע מענטש, ער איז א גרויסע צדיק, האט ער אים מוחל נאר אז ער גייט אנהייבן רעדן

ביסט נאך געבליבן קלעבן דא? מ'האט דיר ארויסגעווארפן צו פרי פון די הויז, הערסט דו? די שיך! איין שיך קומט צו אין סקול, זי האט אפילו נישט קיין שיך! מ'ווייסט נישט וואו די שיך איז? ס'טוט זיך א בהלה אין אידישע הויז צופרי! כ'קען גיין טרינקען וואסער? ניין, דארפסט שוין זיין אין קלאס! ס'איז שוין, ס'איז שוין, ס'איז שוין! נו? איך קען נישט גיין, נו?

כ'קען גיין טרינקען? מ'טאר נישט רעדן ווען א טיטשער רעדט. פארוואס? ווייל איך האב נישט אזא זיסע פנים? ווייל איך האב נישט אזא זיסע קלייד? בעט איך ענק טייערע לערערינס, האט רחמנות אויף אידישע קינדער. מאכט נישט קיין שין אין די זייט אויף א קינד. מאכט א שין שעפעלע. מאכט א נון נעבעך, מאכט א היי הארץ, געט זיך אפ מיט די קינדער. מאכט נישט קיין חילוק אויב איינער פון די עלטערן האבן שוין האבן שוין מיטיב געווען געגעבן א שיינעם טיפ, מאכט נישט קיין חילוק. אלע קינדער זענען די אייבערשטער'ס קינדער.

אבער מען מוז ליב האבן די קינדער ווען מען זאגט עס, אז מען האט ליב די קינדער. שוין, איך האב א גוטע עצה פאר ענק וויאזוי מען קען ליב האבן די קינדער, אז פאר מען קומט אין שולע, פאר מען קומט אין סקול, זאל מען זיך גיין אביסל מתבודד זיין, זאגן הייליגער באשעפער העלף מיר, אלע קינדער זאלן מצליח זיין, אלע זאלן אויסוואקסן הייליג, לייגט אריין אין די קינדער א ליבשאפט צום אייבערשטן, א ליבשאפט צו צניעות, א גוטן טאג, לויפטס אריין אין כיתה, ס'איז שפעט.